מען שטייט אין טעג פון חודש ניסן, זמן פון גאולה, די גמרא זאגט דאך אין מסכת ראש השנה, בניסן עתידים להיגאל, דאס הייסט אז חודש ניסן איז א זמן מסוגל פאר די גאולה, און דא פרעגט זיך די שאלה וואס אסאך פרעגן, שטייט אין אזעלכע טעג וואס מען קוקט ארום אין וועלט זעט מען דאך אלץ פארקערט, מען זעט אז די חשך ווערט גרעסער און גרעסער, און מען זעט וואס טוט זיך אין וועלט סיי בגשמיות, יא, וואס גייט פאר אין די גאנצע וועלט ארום און ארום, בפרט אין ארץ הקודש אין ארץ ישראל, סיי ברוחניות וואס גייט ארום, די אלע עניינים וואס נישט מ'דארף אפילו נישט איבער'חזר'ן, וואס יעדער איינער ווייסט וואס איז דער מצב, וואס גייט פאר סיי אין דער וועלט ארום זיך און סיי ביי זיך אליין מיט דעם אייגענעם, ווי חסידות רופט דאס אן, דעם גלות פנימי'ס. ובמילא פרעגט זיך די שאלה, וואס יעדער איינער וויל פיל פארשטיין און דערהערן, ווי אזוי קען מען לעבן? נישט נאר גלייבן, ס'איז טאקע דא דער אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, וואס דאס איז א אמונה, אבער ווי חסידות וויל איז אז נישט נאר מ'זאל גלייבן אין די גאולה, נאר מ'זאל טאקע לעבן, בפועל ממש, אריינגיין אין דעם אוויר, בפרט אין די טעג, אין די גרויסע טעג פון חודש ניסן, קומענדיג פון חג הפסח, און אחרון של פסח וואס דער בעל שם טוב האט אונז מגלה געווען אז אין די טעג איז מאיר די גילוי הארת המשיח, איז ווי אזוי קען מען טאקע לעבן אין א מעמד ומצב פון גאולה, און וואס דארף זיין די קוק אין די טעג וואס מען געפינט זיך איצטער, אז מען זאל ארויסגיין פארשטארקט מיט א חיזוק און מיט א חיות און מיט א שמחה צו די גאנצע עבודה פון טאג טעגליכע לעבן. איז די פרשה פון די וואך וועלן מיר רעדן אין די סדרה וואס בהשגחה פרטית איז די וואך נאך פאר די הייבט מען אן די וואך פון פרשת תזריע מצורע וועלן מיר געפינען פון די סדרה פון די וואך ווי דער אלטער רבי האט אונז אויסגעלערנט אז מען דארף לעבן מיט דער צייט וועלן מיר נעמען פון די סדרה פון דער וואך ווי אזוי מען קען פון דארטן ארויסנעמען חיזוק און חיות אין אט די תקופה. און מיר וועלן זיך שטעלן אויף דעם ביאור פון דעם אור החיים הקדוש וואס איז דא אין אנהייב פון די פרשה, סיי פון פרשת תזריע און סיי פון פרשת מצורע, וואס די ווערטער פון דעם אור החיים הקדוש דאס איז ווערטער וואס איז ממש צוגעפאסט צו אונזערע טעג צו אונז געבן חיזוק און חיות אין די עבודת השם בכלל און בפרט אין די עבודה פון זיך צוגרייטן צו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. מען וויל ברענגען אויכעט ווערטער פון מהרל מפראג, א יסודות'דיגער ביאור וואס ברענגט זיך פון מהרל מפראג בנוגע כמה עניינים אין די סוגיא פון עיקבתא דמשיחא, אין די סוגיא פון משיח ווי ס'רעדט זיך סיי אין די גמרא אין מסכת סנהדרין אין פרק כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, און סיי אין סוף מסכת סוטה וואס דארטן רעדט זיך אויכעט בנוגע כמה וכמה עניינים וואס וועלן פארקומען אין עיקבתא דמשיחא. וועלן מיר ארומרעדן א זייער א רייכער מהרל מפראג וואס גיבט אונז צו פארשטיין ווי אזוי מען דארף א איד קוקן אויף דעם אויף דעם תקופה ווי מיר געפינען זיך איצטער. און צוזאמען דערמיט כמובן וועלן מיר ברענגען ווערטער פון רבי'ן פון א פארברענגען פון שבת פרשת תזריע מצורע וואס דארטן זענען די עניינים ווערן באלויכטן מיט א ספעציעלע לעבעדיגקייט מיט א ספעציעלע חיות וואס גיט אונז דעם כח ווי אזוי טאקע מען דארף האבן דעם ריכטיגן קוק אויף די טעג און אויף דעם זמן וואס מיר געפינען זיך איצטער. וואס די סדרה פון די וואך איז תזריע מצורע פרשת תזריע.

מיר געפינען אין ראשונים, רמב"ם למשל, וואס רופט אן די פרשה זאת תהיה, מיר געפינען אין ספרים, ברענגט זיך אז מען זאל רופן די פרשה פרשת טהרה, און אין כמה וכמה ספרים זעט מען טאקע אז זיי רופן אן די פרשה פרשת טהרה, ווארום? כמה סיבות, ערשטנס מען וויל נישט רופן די פרשה מיט א נאמען פון שלילה, מצורע, א ענין פון טומאה, דערפאר רופט מען עס מיטן נאמען טהרה,

דער אור החיים הקדוש אויף דעם ערשטן פסוק אויף די התחלת הפרשה תזריע, זאגט דער אור החיים זייער רייכע ווערטער בנוגע דעם ענין וואס איז מרמז די ווארט תזריע, און ער ברענגט אז ס'איז דאך ידוע אז דער גאנצער ענין פון אידן זייענדיג אין גלות, זייענדיג אין זמן הגלות איז מרומז אין אט די ווערטער פון אישה כי תזריע וילדה זכר. וואס דאס גייט אויף די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, וואס דעמאלט וועט זיין וילדה זכר, פארוואס די גמרא זאגט דאך אז אין זמן אז ס'דא די אלע שירות וואס מ'האט געזאגט שירת משה אז ישיר מ'קומט דאך פון שביעי של פסח, דארטן האט מען געליינט וועגן שירת משה, על דרך זה שירת דוד וואס איז געווען די הפטרה פון שביעי של פסח, איז אלע שירות ווערן אנגערופן שירה מלשון נקבה. אז ישיר משה את השירה הזאת, שירה מלשון נקבה. שירה, מה שאין כן די שירה פון משיח'ן, שיר חדש איז דאס מלשון זכר. וואס די גאולה פון משיח'ן איז דאס א ענין פון זכר. פארוואס? וואס איין טעם, איינע פון די טעמים איז אז דער ענין פון נקבה איז דאס א ענין פון שינויים. כידוע אז אין דעם ענין פון נקבה איז פאראן די זמני השינויים אין דיני טומאה וטהרה וכיוצא בזה, איז דערפאר דערפאר באווייזט עס, דערפאר איז דאך ידוע אז אישה איז דומה ללבנה, וואס אין לבנה איז דא שינויים, ס'איז פאראן טעג וואס די לבנה איז גאנץ, און ס'איז פאראן טעג וואס די לבנה איז טונקל, וואס דאס איז די שינויים וואס מען געפינט ביי אישה. מה שאין כן זכר באווייזט אויף א ענין פון נצחיות, א ענין פון קביעות. יא ווי דער אלטער רבי איז אויכעט מבאר באריכות אין לקוטי תורה פרשת תזריע פון היינטיגע סדרה איז אויף דעם זאגט מען אז אישה כי תזריע אישה גייט אויף כנסת ישראל כידוע שיר השירים אז כנסת ישראל איז נמשל לאישה לגבי דעם אייבישטן דער אייבישטער איז דער איש איש מלחמה ער איז דער משפיע ער איז דער חתן און כנסת ישראל איז די כלה יא וואס דאס איז דער ענין פון באתי לגני אחותי כלה גייט אויף כנסת ישראל איז אישה כי תזריע וילדה זכר, זאגט דער אור החיים הקדוש אז דורך די עבודה פון אידן אין זמן הגלות וואס מ'איז מזריע, וואס דער ענין פון זריעה איז אז מ'לייגט אריין א קערעלע אין דער ערד און פון דעם וואקסט ארויס א צמיחה, איז א איד דארף וויסן אז בזמן הגלות יעדע מצוה, יעדע פעולה, יעדע מעשה וואס ער טוט איז דאס א זריעה, וזרעתיה לי בארץ, ער איז זורע, ער לייגט אריין אין דער ערד. יעדע מעשה טוב איז דאס א זריעה בארץ, וואס פון די זריעה וועט ארויסקומען די צמיחה, די צמיחה הגדולה וואס וועט זיין בקרוב בימינו אין די גאולה האמיתית והשלימה, וואס דעמאלט וועט אויסוואקסן, מען וועט זען וואס מען האט אויפגעטון, וואס א איד האט געטון בזמן הגלות, ווי דורך יעדע מצוה, דורך יעדע מעשה, דורך יעדע תנועה פון מסירת נפש, וואס מסירת נפש מיינט נישט אז מען דארף אראפטאנצן פון א דאך ווי חסידות זאגט, אריינטאנצן אין פייער, מסירת נפש איז די טייטש מסירת הרצון, אז אין יעדע פרט, אין א מעשה, אדער א דיבור, אדער א מחשבה אין טאג טעגליכע לעבן, בשעת א מענטש טוט עס, מיט א חיות און מיט א איבערגעגעבנקייט, איז מאכט ער ליכטיג די וועלט. און מיט דעם מאכט ער א זריעה, וואס פון אט א די זריעה וואקסט ארויס די צמיחה פון די גאולה האמיתית והשלימה. איז במילא זאגט דאך דער פסוק אז די גאולה השלימה פון משיח צדקינו איז אישה כי תזריע וילדה זכר, אז בזכות דעם וואס אישה כנסת ישראל איז מזריע תורה ומצוות אין זמן הגלות איז וילדה זכר וועט ארויסקומען פון דעם די גאולה אמיתית והשלימה בקרוב ממש על ידי משיח צדקינו. וואס אט א דער ענין אז מ'טראכט זיך אריין אין דעם משל הזריעה, וואס איז דאס דער משל? איז דאס זייער אינטערעסאנט, וואס מען זעט אז בשעת מען נעמט א קערעלע און מען לייגט עס אריין אין דער ערד, איז דער גרעין, די קערעלע איז א טרוקענע, א הארטע, א שטארקע, עס האט נישט קיין טעם, עס האט נישט קיין ריח, עס האט נישט קיין געשמאק, עס איז נישט קיין זאך וואס מען עסט דאס, פארקערט, און דעם גרעין לייגט מען אריין אין די ערד, און וואס טוט זיך אפ, ווען מען לייגט עס אריין אין די ערד, ס'ווערט פארפוילט, ס'ווערט א ריקבון, און דער ריקבון איז פונקט פארקערט, א מענטש גיט זיך א קוק, א מענטש וואס פארשטייט נישט וואס גייט פאר אין צמיחה, א מענטש וואס פארשטייט נישט אין חכמת הצמיחה, די איינציגע זאך וואס ער זעט, ער זעט א ריקבון, ער זעט אז מ'האט גענומען א קערעלע, מ'האט גענומען א זאך אריינגעלייגט אין דער ערד, און דערנאך אין א משך פון עטליכע טעג איז די גאנצע זאך געווארן פארפוילט, ס'איז גארנישט געבליבן, ס'איז געווארן עפר ואפר. און דערנאך, פון אטא דעם ריקבון, וואקסט ארויס, פלוצלינג הייבט אן ארויסוואקסן, ארויסבליען, א ענין פון א צמיחה, הייבט אן ארויסוואקסן א ביימעלע, און במשך הזמן וואקסט ארויס א אילן, פירות, וואס דאס איז א אילן יפה למראה ונחמד די אלע די אלע לשונות, א פיר א בוים פון פירות און פירי פירות, און פון דעם וואקסט ארויס פירות וואס זענען געשמאק, און און האבן א גוטן ריח און א גוטן טעם, און פון דעם וואקסט ארויס אויכעט פירות און פירי פירות עד סוף כל הדורות. וואס אט דער ענין אז זיך מתבונן זיין אין דעם משל הזריעה איז דאס א משל אויף דעם זמן הגלות, ווייל דאס איז וואס ס'ברענגט זיך דער פסוק אז הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח בישראל, אז דער זמן הגלות דאס איז על דרך דער ענין פון ישרש וואס מ'לייגט אריין אין דער ערד א זריעה, און יציץ ופרח און ס'וואקסט ארויס אין די גאולה.

בעיקבתא דמשיחא, חוצפא יסגא, היוקר יאמיר, וכו' וכו', די גמרא זאגט זאכן, געפערליכע זאכן וואס וועלן פארקומען אינעם סוף זמן הגלות, וואס אלע מפרשים שטעלן זיך אויף דעם, וואס איז דער ענין וואס די גמרא וויל אונז דערציילן בנוגע אזעלכע ביטערע ענינים וואס וועלן פארקומען אין סוף זמן הגלות, וואס בדרך כלל דער תירוץ הידוע וואס מען ברענגט איז, אז הא גופא, אז א איד געפינט זיך אין זמן הגלות, און ער זעהט רחמנא ליצלן וואס קומען פאר אזעלכע שווערע ביטערע עניינים וואס אידן האבן דורכגעמאכט אינעם שווערן לאנגן גלות, קען ער דאך אריינפאלן רחמנא ליצלן אין א ייאוש. איז דערפאר די גמרא האט אונז מקדים געווען און דערציילט אז ס'וועט קומען אזא מין צייט וואס דעמאלט וועט זיין עיקבתא דמשיחא, ס'וועט טאקע זיין אזעלכע צרות איז בשעת דו זעסט אז ס'קומען פאר אטא די אלע עניינים, איז דעמאלט איז צפה לרגליו של משיח, דאס אליין איז מעורר ביי אידן די צפייה, די תקווה, די אמונה, אז אט אט איז פון דעם גאנצע, פון דעם גאנצן חשך, וועט ארויסקומען, וויבאלד אז דאס איז די עיקבתא דמשיחא, דאס איז די פאדעשווע, די טריט פון משיח'ן, ממילא ווייסט מען אז אט אט קומט משיח.

צוזאמען דערמיט איז די נקודה עיקרית וואס איז פארבונדן מיט די היינטיגע סדרה, וואס דאס איז דער ענין המצורע, וואס מען געפינט אין די סדרות, געפינט מען, מען געפינט אין די גמרא דארט, מסכת סנהדרין, בנוגע דעם אז משיח ווערט אנגערופן מצורע.

יא, ווי קען מען טרעפן משיח'ן? וואו געפינט ער זיך? האט ער אים געזאגט אז דער משיח געפינט זיך אין שערי רומי, און ער איז יושב, ער זיצט דארטן צווישן מענטשן וואס זיי זענען אין א, וואס זיי זענען מלא נגעים, יא, און דארטן איז משיח איז דער, ער געפינט זיך דארטן מיט אלע נגעים, ווייל דאס איז א ענין פון צרעת, נגע צרעת, און ער איז מרפא, ער פארנעמט זיך מיט די נגעים. וואס דא געפינט מען א דבר פלא, אז מען רעדט וועגן מלך המשיח, איז מען מקשר דווקא מיט דעם ענין המצורע, דעם ענין פון נגע צרעת. וואס איז דער ביאור שבזה? איז אטא דא קומט אריין אטא די נקודה בדוגמת דעם ענין פון תזריע, דער ענין פון זריעה און צמיחה. וואס ער איז מסביר דער מהרל מפראג, אז וויבאלד, על דרך ווי מען געפינט בנוגע צו א זריעה כפשוטו, אז מען נעמט אריין די קערעלע אין דער ערד, איז דא א זמן פון ריקבון, יא, און דער ריקבון אז מ'קוקט מיט פליישיגע אויגן, מיט חיצונית'דיגע אויגן אדער מיט נארישע אויגן, אן אריינטראכטן זיך און פארטיפן זיך אין דעם אמת, זעט מען א ענין פון ריקבון. ס'ווערט פארפוילט, ס'ווערט אויס, ס'ווערט עפר ואפר, און ס'איז נישטא דא גארנישט, קיין קיין שום זאך נישט. אבער בשעת מ'ווייסט אבער דעם אמת, ווייסט מען אז דא טוט זיך אויף א צמיחה, דא וואקסט ארויס א נייער בוים, וואס כדי זאל וואקסן א נייער בוים, וואס כדי זאל ווערן א התהוות חדשה, פון א מציאות חדשה וואס איז שלא בערך, מוז מען אדורך גיין אטא דעם ריקבון. ווי ס'ידוע די לשון, ווי ס'ברענגט זיך אין חסידות שטענדיג די לשון, אז צווישן איין יש און א צווייטן יש, בין יש ליש, דארף זיין א אין באמצע. ווי מען זעט עס דא אין די צמיחה, כדי וויבאלד אז דער גרעין, אדער די קערעלע, איז דאס אזא מין סארט יש, וואס דאס איז באין ערוך צו דעם בוים וואס גייט ארויסוואקסן פון דעם, א אילן נושא פירות ופירי פירות עד סוף כל הדורות מיט אלע עניינים, איז כדי זאל ווערן פון דעם יש פון דעם גרעין, זאל וואקסן פון דעם אן אנדער סוג מציאות וואס דאס איז דער אילן, דארף פריער זיין א ריקבון, א ריקבון בתכלית פון דעם ענין פון דעם גרעין,

ער געשטאנען אין אזא מין מעמד ומצב פון לשון הרע און ליצנות, און ווי דער רמב"ם איז מבאר באריכות אין הלכות טומאת צרעת, אז דער ענין פון טומאת צרעת הייבט זיך אן פון רעדן לשון הרע, רעדן ליצנות, דברי הבאי, ביז רחמנא ליצלן ער איז געקומען צו א מעמד ומצב וואס ער איז מדבר אין ענינים פון כפירה, חס ושלום, כפירה באלוקים חיים. איז דאס איז דער גדר הנפילה וואס דער מענטש געפינט זיך אין תכלית השפלות אין רוחניות אין מעמד ומצב. בשעת ס'קומט צו גיין די טומאת הצרעת איז דאס נישט קיין עונש ווי דער פשטות הענינים פון א עונש רחמנא ליצלן, נאר דאס איז גאר א ענין של תיקון ווי ס'פארשטאנדיג פונעם רמב"ם און פון די מדרשים אז דאס איז די וועג ווי אזוי דער מענטש איז מתעורר לתשובה, דער בדד ישב מחוץ למחנה רופט ארויס ביי די מענטשן א התעוררות פון חשבון הנפש און תשובה אויף זיינע חטאים ועוונות, און דורך דעם ווערט ער נשתנה ממהות למהות, איז די טומאת הצרעת איז בעצם א אופן ווי אזוי מען מעקט אויס דעם מציאות פון דעם עבר, און ס'הייבט זיך אן א מציאות חדשה פון א עולם חדש פון א אדם חדש א נייער מענטש וואס דער גאנצער עבר איז אינגאנצן אויסגעמעקט געווארן און אדרבה ס'איז נתהפך געווארן. חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא, ער איז אינגאנצן נתהפך געווארן און געווארן א איש חדש, א נייע מציאות, א מציאות חדשה, און ער איז געווארן א אדם הגדול און אדם השלם. וואס דאס איז דער ענין פון טהרת המצורע וואס קומט נאכדעם וואס ס'איז דורכגעגאנגען אט אט דעם מצב פון טומאת המצורע. וואס על דרך זה איז מבאר דער מהר"ל מפראג אז דאס וואס משיח ווערט אנגערופן מצורע ומנוגע, איז ווייל על דרך ווי דער ענין הנגעים איז מטרתו איז נישט חס ושלום צו מאכן דעם מענטשן מאכן דעם מענטשן ביטער און שלעכט נאר פארקערט מטרתו איז איבערמאכן ס'זאל ווערן א מציאות חדשה על דרך זה וויבאלד אז ימות המשיח די די די זמן פון משיח און די גילוי המשיח עס גייט זיך אנהייבן א נייע תקופה א נייעם אור א מציאות חדשה א עולם חדש און א עולם חדש וואס איז שלא בערך צו דעם עולם וואס איז געווען פריער, און ווי ער זאגט אין פסוק אין די הפטרה וואס מען גייט לערנען היינטיגן שבת וואס איז שבת ראש חודש, יא איז כהשמים חדשים והארץ חדשה אשר אני עושה, יא כן יעמוד זרעכם ושמכם, אז די גאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקינו וועט ווערן א התחדשות, השמים חדשים הארץ חדשה און זרעכם ושמכם, יעדער איד ווערט נתחדש א מציאות חדשה,

דער וועג, דער תהליך, דער פראצעדורע, דער פראסעס ווי אזוי ס'דארף אדורכגיין, אז כדי מ'זאל צוקומען צו דעם גילוי הכי נעלה ונפלא פון דעם אור חדש על ציון תכין פון די גאולה האמיתית והשלימה, איז דאס אדורך דעם וואס די וועלט דארף אדורכגיין א תנועה און א מעמד און מצב פון רקבון, וואס דער רקבון איז בעצם א חלק פון די צמיחה וואס פון דעם וואקסט ארויס די צמיחת הגאולה האמיתית והשלימה. וואס אט דא קומט ארויס דער חיזוק און דעם כח. ווי אזוי א איד דארף זיך צוקוקן צו די מעמד און מצב בימינו אלה, אז בשעת דו קוקסט ארויס און דו זעסט וואס טוט זיך אין דער וועלט, און דו זעסט אין דער וועלט אז ס'איז דא א מעמד און מצב פון מלכיות מתגרות זו עם זו, א מעמד און מצב פון חושך כפול ומכופל, א מעמד און מצב וואס מען זעט וואס גייט פאר אין יעדער ענין און יעדע פרט בגשמיות וברוחניות, איז דאס נישט כדי חס ושלום זאל אראפפאלן אין דעם מעמד און מצב, אראפפאלן אין דעם רוח אין דעם נפש, נאר פארקערט,

אט דארטן ווערט ער אריבערגעגאנגען פון דעם אין, וואס ער ווערט פון דעם יש הקודם פון די פריערדיגע מציאות וואס איז געווען א מציאות וואס דארף נתבטל ווערן, און ערשט דעמאלט הייבט זיך אן די התהוות חדשה פון די מציאות חדשה. און דאס איז די ערשטע נקודה איז וואס דאס ברענגט ארויס א חיזוק נפלא אז א איד דארף וויסן זיין אז מען שטייט איצטער אינעם מצב וואס איז אט אט קומט משיח, און ווי דער רבי האט האט מכריז געווען און גערעדט און מבאר געווען בארוכה יא ספעציעל איז דאס געווען אין די פארברענגעס נאך דא אין תזריע מצורע תשמ"א תזריע מצורע תשמ"ב זייער רייכע פארברענגעס וואס דארטן האט ער גערעדט שטארק אט אט דעם עניין יא און נאך שפעטער אין די לעצטע תקופה וואס איז געווען אין תשנ"א יא וואס דעמאלט איז געווען תזריע מצורע תשנ"א פאר דעם האט דער רבי אנגעהויבן דעם גאנצן שטורעם הכי גדול

דאס איז בעצם א זריעה פון א צמיחה וואס פון דעם וואקסט ארויס די גאולה האמיתית והשלימה, במילא א איד זעט די וועלט אין דעם מעמד ומצב, נישט נאר ער ווערט נישט פארלארן, ער ווערט נישט מיואש, ער ווערט נישט צובראכן, נאר אדרבה, ער ווייסט אז ער דארף אויסנוצן יעדע רגע און יעדער מעמד ומצב אויף צו מאכן נאך א זריעה און נאך א זריעה, וואס דא קומט צו גיין די הוראה פון תזריע וואס מאנט ארויס ביי אידן, תזריע, אז א איד דארף זורע זיין, זורע צדקות, א איד דארף זורע זיין מצוות און מעשים טובים, און מען דארף זען אויסנוצן יעדע געלעגנהייט און יעדע מינוט, ווי דער ווי דער רמב"ם הידוע אין הלכות תשובה וואס דער רמב"ם זאגט אז א איד דארף וויסן און קוקן שטענדיג און געדענקען אז כל העולם כולו איז שקול, אז די גאנצע וועלט שטייט אין א מעמד ומצב אז דאס איז שקול, אז אזוי ווי א וואג וואס געפינט זיך אין א מצב וואס עס פעלט איין מעשה, איין דיבור, עשה מעשה אחד דיבור אחד מחשבה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות ומביא לו ולהם ישועה והצלה, אז מיט איין מעמד ומצב, מיט איין מעשה, מיט איין דיבור, מיט איין מחשבה טובה, אט דאס פעלט די זריעה, וואס דאס איז די לעצטע זריעה וואס פעלט כדי עס זאל ווערן פון דעם אט די צמיחה, די צמיחה פון גאולה האמיתית והשלימה.

אט דאס איז תורת המצורע וואס ברענגט צו יום טהרתו, און די שני ציפורים, ווי דער אור החיים איז מבאר דאס גייט אויף די שני משיחים, משיח בן יוסף און משיח בן דוד, וואס איין איינע איז מען שוחט, וואס דאס איז דער ענין פון משיח בן יוסף כידוע, ווי ס'ברענגט זיך אין כתבי אריז"ל וואס וועט זיין מיט משיח בן יוסף וואס נהרג במלחמה, און דערנאך איז פאראן דער. וטובל בדם דאס איז דער ענין פון די מסירות נפש פון אידן אין זמן הגלות און דערנאך איז דא דער ציפור ושילח על פני השדה וואס דאס גייט אויף משיח בן דוד וואס ער איז משתלח על פני השדה אויף ברענגען די גאולה האמיתית והשלימה אויף מאכן פון די גאנצע וועלט באתי לגני אחותי כלה פון דעם גאנצן שדה פון עולם הזה זאל ווערן פון דעם א שדה דקדושה דער באתי לגני פון די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו זאל טאקע זוכה זיין אין די לעצטע טעג פון חודש ניסן, אז זאל מקויים ווערן דאס וואס די גמרא זאגט בניסן עתידים ליגאל, אז זאל זיין טאקע א גאולה שלימה על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.